א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער דריי און פופציק מיט חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס, גוט דיך צו זען.
גוט דיך אויך צו זען און גוט צו הערן פון דיר קלוגע זאכליכע תכלית'דיגע זאכן.
שכוח. ספיקינג אוו תכלית. האמיר דא א שאלה, וואס איז די דיווידענד ריסק וואס קומט מיט שארטן סטאקס? עד כאן השאלה. יעצט וואס שארטן סטאקס מיינט.

כ'גיי ארויסגיין פון מיינע גדרים איינמאל.
ניין? לאמיר זען וויאזוי ס'זעט אויס. וויאזוי גייט דיין שארטן? זייט דעמאלטס? יעצט האמיר דעמאלטס גערעדט טאקע יא, איך האב מיך אויסגעלערנט א נייע ווארט, שארטן אין די מארקעט, און זייט דעמאלטס שארט איך אוועק, דו האסט נישט קיין מושג וואס דא גייט פאר.
אקעי. איך אויך נישט. א שמייכל זעה איך האסטו, סאו פארשטיי איך אז דו ארבעטס זיך אויס דיינע שארטס. אקעי, סאו גיי ווייטער אין די קוועשטן.
אקעי. סאו דארטן האסטו מסביר געווען וואס שארטן סטאקס מיינט. איך גיי עס טרייען איבער צו, נישט, איך גיי נישט איבערזאגן די גאנצע זאך, ס'וועט דאך ווערן א שמועס פאר זיך, אבער לדידני מיינט עס מאכן געלט פון עפעס וואס מ'האט נאך נישט.
יא, מען בארגט שעירס פון די בראוקער.
יא. און מען פארקויפט עס פאר די מארקעט. און נאכדעם באצאלט מען צוריק די שעירס פאר יענעם, נישט געלט.
נאכדעם דארף מען גיין צוריקקויפן די שעירס אין די מארקעט ווענעווער דו ווילסט עס. דעקן און צוריק געבן פאר די בראוקער.
אקעי, סאו דאס איז שארט אין איין ווארט, דאס איז שארט בשארט, בקיצור.
יא, מען פארקויפט קודם און מען קויפט נאכדעם.
יא, יעצט דיווידענדס מיינט די פראצענט רווחים. די פראפיטס וואס די קאמפאניס צוטיילן צווישן אלע שעירהאלדערס.
אקעי, סאו. סאו איך פארשטיי וואס ס'מיינט שארטס, איך פארשטיי וואס ס'מיינט דיווידענדס, און ווי איך בין משער איז דא עפעס א ריסק אינוואלווד, ווייל דער שואל פרעגט וואס וואס איז די ריסק? יא, סאו קומען מיר אן צו די שאלה, וואס איז די ריסק? אקעי, סאו איך מיין אז וואס אונז גיימער קודם טון, לאמיר ספענדן אביסל צו פארשטיין וואס די שאלה איז, וואס באמת איך מוז זאגן, ס'איז א שאלת חכם. שכוח. סאו, ס'איז נישט, איך גלייב נישט אז יעדער איינער וואס ער הערט אויס איז שוין אויף די לעוועל וואס פארשטייט אפילו די שאלה, ס'איז גוט עס צו פארשטיין, ס'קען אסאך העלפן אויב דו פארשטייסט עס יא, און לאמיר קודם פארשטיין וואס די שאלה איז.
סאו דער שואל האט געכאפט א קאמפלימענט, ער קען כאפן א היטש דערמיט, איך האב עס געפרעגט, ס'איז נישט מיין שאלה. ניין? אקעי, איז נישט. ליסען, רוצה שיתקבלו דבריו, יתלה באדם גדול, יא? ער איז געקומען צו דיר, דו זאלסט עס פרעגן, דו ביסט די אדם גדול. אקעי, סאו לאמיר פארשטיין די שאלה.
יא, סאו פרעגט ער אזוי, וואס איז די ריסק פון דיווידענדס ווען מען שארט סטאק? אקעי, לאמיר צו פארשטיין א מינוט ווי אזוי די דיווידענד ארבעט כדי צו פארשטיין די שאלה. דיווידענד מיינט אז מען צוטיילט די פראפיטס פון די קאמפאני פאר וועם? פאר די שעירהאלדערס. יא.
סאו יעצט איז געגאנגען יענער און ער האט געשארט סטאק. ווער איז יעצט די שעירהאלדער?
דער וואס האט ג פאר וועמען ער האט עס פארקויפט. אה, פאר וועמען ער האט עס פארקויפט. סאו קומט אויס אז די קאמפאני וואס געט א דיווידענד דארף עס געבן פאר דעם וואס ער האט עס פארקויפט. פאר די לוקח. סאו לאמיר זאגן די שארטער איז געווען ראובן, אקעי? יא. און די לוקח פון ראובן וואס האט עס געקויפט פון דעם שארטער ראובן איז שמעון. יא. פון וועם האט ראובן געבארגט די שעירס?
פון א דריטן.
פון א דריטן, לוי. יא.
סאו לוי, וואס ער איז די בראוקער, בראוקער לוי, אקעי, לעווי בראוקערידזש, ער האט געבארגט סטאקס פאר ראובן וואס ראובן האט עס פארקויפט פאר שמעון. יא. שמעון באקומט א דיווידענד. יא.
קומט לוי מיט א טענה צו ראובן, אקעי, איך האב דיך געבארגט די סטאק, זאלסט עס קענען גיין שארטן, פיין און וואויל, באט פארוואס דארף איך יעצט ליידן און נישט באקומען מיין דיווידענד?

א חפץ, כ'טריי עס פשוט אריינצוברענגן אין מיין נישט סטאק מארקעט וועלט. לוי האט געבארגט א חפץ פאר ראובן, און ער האט אים געגעבן די רעכט צו טון ביזנעס דערמיט, מיט מיט תנאי פארשטייט זיך אז ראובן זאל אין א שפעטערדיגע דעיט, יא, ווי ביידע האבן מסכים געווען, גייט ער אים צוריק באצאלן די חפץ. מוז נישט זיין ממש די חפץ, נאר לאמיר זאגן ער האט געבארגט פון אים א קאפ, דאס איז געווען מיין איך דיין משל דעמאלטס ביי גוט געלט נאמבער פאר. אז ראובן האט געבארגט א קאפ פון לוי, ער האנדלט דערמיט און ער דארף צוריק באצאלן פאר לוי א קאפ. יא, איך האב ליב די משל פון קאפס, ווייל קאפס קענסטו האבן מיליאנען די זעלבע.
אה, יא.
ס'איז אלעס די זעלבע, ממש קאפי פעיסט, ס'איז נישט דא קיין שום חילוק פון קאפ נאמבער וואן קאפ נאמבער טו, קויף סעווען אונס קאפס אין די גראסערי, ס'ליגט פינף הונדערט אין א פעקל, אלע פינף הונדערט זענען עקזעקט די זעלבע אויסער די שפיץ איז אביסל צוקנייטשט פון אונטן, באט אויסער דעם איז אלעס די זעלבע.
יא, איז די קאפ אבער ברענגט פאר לוי רווחים? בשעת ס'זיצט ביי אים, ס'איז זיינס, איך שיער, לאמיר נישט שטערן רבי שמואל, ד, יא, דאס ברענגט פאר לוי רווחים, און דער ריווח איז אריינגעקומען דורכאויס די צייט וואס דער קאפ איז געווען פארבארגט ביי ראובן און ווען ראובן האט געטון דערמיט ביזנעס, סא קומט יעצט ראובן. דעמאלטס איז געקומען קול מבשר און אנאונסט זייער דיווידענדס פאר אלע שעירהאלדערס. און לוי וואס איז א שעירהאלדער, ער אוינט א קאפ, פון קאמפעני פון קול מבשר קאפ אינקארפערעיטעד, יא, און ס'קומט אן א דיווידענד צו די שעיר, צו די קאפ, וואס די קאפ איז יעצט נישט אין לוי'ס הענט, סאו לוי טענה'ט ווען מ'קומט אים צוריק באצאלן די קאפ, ראובן קומט אים צוריק באצאלן די קאפ, האט לוי א טענה אז איך דארף די דיווידענד וואס קומט מיט דעם קאפ, ווייל איך האב דיר עס פארבארגט. נישט מיטן חשבון צו דערלייגן געלט. הונדערט פראצענט. איך וויל זאגן סתם פאר די צוהערערס, איך מיין, עגעין, היינט בין איך עפעס אין א מוד פון זאגן פערסענעל זאכן, העפענס טו בי, איך זע וויאזוי דו דרייסט מיט די הענט אזוי ווי א גמרא, ס'איז א גמרא קאפ, ס'איז אנבעליוועבל. גמרא קאפ. יא. אבער יעצט רעדט מען פון די פלעסטיק קאפס. אקעי, סאו דאס איז לוי'ס טענה. סאו. יא, איך דריי טאקע מיט די פינגער, אבער איך בין נישט קיין דעת תורה און איך ווייס נישט וואס די הלכה וואלט געזאגט אין אזא פאל, אבער וויאזוי ארבעט עס אויף די סטאק, אויף די גוי'אישע סטאק מארקעט וועלט, וואו אסאך אידן דרייען זיך ארום? יא, ס'איז דא א סיסטעם אויסגעארבעט, און די סיסטעם איז אז ראובן דארף מוחל זיין און באצאלן פאר לייבי די דיווידענד וואס לייבי האט יעצט פארפאסט לכבוד דעם וואס ער האט אים געבארגט די שעירס. סאו קומט יעצט אויס ווען איינער שארט סטאקס, איז נישט נאר אז זיין ריסק איז אויב די מארקעט גייט ארויף, די ריסק איז אויך אויב ס'קומט א דיווידענד וועט ער דארפן באצאלן די דיווידענד, יעצט רוב מאל ווען ס'קומט א דיווידענד גייט אויטאמאטיש די סטאק אראפפאלן נאך די דיווידענד, ווייל דארפסט פארשטיין אז אויב למשל די קאמפאני וואלט געגעבן א דיווידענד פון א דאלער איז א טאג פארדעם וואס די קאמפאני גייט עס אנאונסן אדער געבן, איז די סטאק ווערט מיט א דאלער מער ווייל מ'גייט מארגן באקומען א דאלער.
ס'איז געלט יעצט. יא, סאו ס'איז סאו א טאג נאכדעם וואס מ'האט עס שוין באקומען דארפסטו ווארטן נאך דריי חדשים ביז ווען מ'באקומט עס.
דריי חדשים? וואס איז די דריי חדשים?
אויב די דיווידענד ארבעט אז ס'איז א קווארטערלי דיווידענד. פערטל יאר. יעדע דריי חדשים. א יאר האט פיר מאל דריי חדשים, דריי זעקס ניין צוועלף. יא. סאו פיר מאל דריי חדשים, סאו יעדע דריי חדשים. ווערט דיסטריביוטעט, אויסגעטיילט, א חלוקה פון א דיווידענד, אקעי? סאו, פאר די דיווידענד יעדע דריי חדשים איז די סטאק געווענליך ווערט מיט אזויפיל מער וויפיל די דיווידענד גייט זיין, און א טאג נאכדעם געט א פאל אראפ די וועליו מיט אזויפיל וויפיל די דיווידענד איז געווען ווייניגער. ס'איז געלט יעצט ווערסוס געלט שפעטער. יא, סאו ווען ער שארט די סטאק איז פאר אים גוט אז ס'פאלט, אבער פון די אנדערע זייט מוז ער געבן די דיווידענד

אזוי און אזויפיל קען מען גיין געבן פאר אלע שעירהאלדערס, זיי האבן דאך געקויפט שעירס, אנטשולדיגט זיי זענען דאך שותפים, קען מען זיי געבן אזוי און אזויפיל געלט, און דאס איז די דיווידענד וואס מען געט זיי, סאו דאס איז די דעיט וואס מען אנאונסט עס, נאכדעם איז דא א דעיט וואס מען געבט עס, ווען מען געט די דיווידענד, אקעי? דאס, קיינע פון די צוויי איז נאכנישט וויכטיג פאר אונז, די וויכטיגסטע דעיט איז א דעיט וואס ווערט אנגערופן די עקס-דיווידענד דעיט, עקס-דיווידענד דעיט מיינט די לעצטע טאג נאכדעם וואס ווער ס'אונט די שעיר באקומט שוין נישט קיין דיווידענד. סאו אויב זאג איך למשל די עקס דיווידענד דעיט גייט זיין נעקסטע וואך מיטוואך. אקעי. פעברערי וואטעווער, איך וויל נישט זאגן א דעיט ווייל פאר אלע צוהערערס פון פון צוואנציג יאר ארום זאלן עס נאך אויך קענען עפעס בענעפיטן פון עס. באט לאמיר זאגן אז ס'גייט קומען נעקסטע וואך מיטוואך. איז די עקס דיווידענד דעיט מיינט עס צו זאגן אז ווער ס'אונט די סטאק ביז דינסטאג אילעווען פיפטי ניין פי עם גייט נאך באקומען א דיווידענד, ווער ס'אונט עס צוועלף אזייגער מיטוואך פארטאגס ער וועט שוין ווארטן דריי חדשים פאר די נעקסטע דיווידענד.

וואס דארטן איז עס מסתם, איך מיין איז עס אבוויעסלי א גרעסערע ריסק, און דאס איז ווען ס'קומט צו אפשענס. אהא. קאל אפשענס איז א נושא וואס אונז האמיר שוין, כ'מיין דו האסט עס מסביר געווען אויף גיט געלט נומבער זיבן און צוואַנציק, אבער ס'קען דאך שטיין ממש אין א ווארט בקיצור נמרץ? יא, ס'איז וויכטיג כדי עס צו קענען פארשטיין וואס מ'גייט נאכדעם זאגן לגבי די דיווידענט ריסק איז וויכטיג צו האבן א א א שנעלע מינוט ריוויו אויף קאל אפשענס, וואס קאל אפשענס טוט,

סאו סאו ווי גייסט מיך די גאראנטי? יעצט טראכט אריין, ס'קומט יעצט נעקסטע וואך דינסטאג עקס דיווידענד דעיט, און מיטוואך גייט זיין עקס דיווידענד, און איך וויל זייער שטארק אונען די סטאק ביי דינסטאג עלעווען פיפטי ניין כדי צו באקומען די דיווידענד, און איך האב איך קען עס קויפן יעצט פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, אקעי? פון מיר? פון דיר, און דו חלומ'סט ניטאמאל, דו ווייסט ניטאמאל וואטס פלייאינג, דו לייגסט זיך שלאפן צען אזייגער ביינאכט גייסטו שלאפן מיט א רואיגקייט, טאקע איך האב די גאראנטי אז איך דארף עס פארקויפן פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, באט מסתם גייט ער עס קיינמאל נישט בעטן, מיענווייל איך מאך זיכער אז מיין בראוקער זאל וויסן אז איך דארף יעצט מיין סטאק פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, די די די בראוקער מאכט א גורל און די גורל פאלט אויף פנחס, פנחס'ס אפשן גייט ווערן עקסערסייזט. אין זיין אקאונט דארף מען פארקויפן יעצט הונדערט שעירס פון קול מבשר פאר פֿינף און נײַנציק דאלער פאר חיים עקשטיין אזוי ווי ער האט זיך אונטערגענומען יא יא אקעי סאו גייט די בראוקער פרעגט דיך נישט קיין קשיות ער פארקויפט בשמך פון הונדערט שעירס פאר מיך פאר פֿינף און נײַנציק דאלער יעצט לאמיך דיך פרעגן דו ביסט דאך דורכגעגאנגען קיין עין הרע פֿופֿציק פלאס שיעורים אויף קול מבשר יא.

ער גייט בארגן הונדערט שעירס. פאר דיר. פון א דריטן. פון די בראוקער פון לוי, יא. לאמיר צוריק גיין צו די ערשטע הייליגע שבטים. לוי איז די בראוקער, ער בארגט דיר ראובן, יעצט גייט זיין ראובן במקום פנחס, ער גייט בארגן פאר ראובן הונדערט שעירס, און ראובן פארקויפט עס פאר שמעון במקום חיים, חיים דערזעהט זיך מיט הונדערט שעירס אין זיין אקאונט, שמעון, אנטשולדיגט, דערזעהט זיך מיט הונדערט שעירס אין זיין אקאונט פאר פינף און ניינציג דאלער, און ראובן איז שארט.

כ'האב נישט גע'חלומ'ט אז ס'ווערט א געשארטעכטס אין מיין אקאונט יעצט. יא, איינער עפנט מיין אקאונט און מ'בארגט אויף מיין חשבון און מ'פארקויפט עס נאכדעם אין מיין נאמען און מ'לייגט אריין און מ'נעמט ארויס, כ'האב נישט קיין מושג פון וואס דו רעדסט. און די חוצפה גייט אזוי ווייט, קומסט מיך נאך בעטן געלט נאכדעם. אהא אהא. סאו דאס איז א זאך וואס כ'האב יעצט דיסקרייבט, און ביי די וועי אויב בין איך געגאנגען צו שנעל. ס'איז א וויכטיגע נושא. כ'וואלט רעקאמענדעט מ'זאל עס ריוויוען און הערן נאכאמאל. וויכטיג ווייל ס'איז א ערנסטע ריסק? ס'איז א ערנסטע ריסק און אויב ווייסט מען עס נישט קען מען אריינפאלן מיט א ביטערע ביטערע לאסעס. אקעי? ספעשעלי ווען די סטרייק פרייסעס פון די קאל אפשן. די וואס? די סטרייק. סטרייק פרייסעס. דאס מיינט די פרייז פאר וויפיל די קאנטראקט איז, איז ווייניגער. ווי די סטאק פרייז יעצט, סאו איך האב געזאגט פֿינף און נײַנציק, און די סטאק פרייז איז הונדערט, ווען די פרייז פון די אפשען קאנטראקט איז הונדערט און פֿינף דאלער, וואלט איך דיך עס קיינמאל נישט געבעטן, ווייל כ'קען עס קויפן אין די מארקעט פאר הונדערט דאלער, אבער אז ס'איז פֿינף און נײַנציק, האב איך א גוטע פלאץ עס צו באקומען פאר ביליגער אפשר, שלא תמות כדרך שמת פלוני. כדרך שמת פלוני בכל יום. בכל יום, יא. מ'דארף זייער זייער זייער זיין אוועיר פון די ריסק, און ספעשעלי ווען דו האסט, ס'ווערט אנגערופן אין די אפשען לענגוויטש אין די מאני אפשענס, זאלסטו מאכן זיכער אז דו ביסט אוועיר פון די דיווידענד דעיטס, די עקס דיווידענד דעיטס. סאו, שאלות וואס חיים, יא לעבן. זאל אדרעסן אויף די פראגראם קען מען שיקן ביי טעקסט צו אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זירא טרי סעווען אדער ביי אימעיל אויף עסק עט חיים עקסטין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם א גרויסן שכוח חיים. מיי פלעזשער, הצלחה וברכה.